בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף ז, ביי עברו דף ז עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, כיצד עושה לה, פשט, נאכדעם וואס א מאן האט מקנא געווען, ס'איז געווען עדי קינוי עדי סתירה, איז וואס איז די סדר, וואס טוט מען יעצט מיט די פרוי, זאגט די משנה, מוליכה לבית דין שבאותו מקום, די ערשטע זאך וואס די מאן טוט, איז ער ברענגט די פרוי צום בית דין דארט ווי ער וואוינט, לאמיר זאגן ער וואוינט אין עפעס א דערפל, איז קודם ברענגט ער זיין פרוי צו די בית דין פונעם דערפל, און די בית דין איז בודק טאקע צו ס'איז דא דא עדי קינוי, צו ס'איז דא עדי סתירה, און מ'פארשט אלס אויס, און מ'שטעלט טאקע אוועק אז די פרוי איז א ספק סוטה, ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך, פשט, בית דין נעמט צוויי תלמידי חכמים, און מ'זאגט פאר די צוויי תלמידי חכמים זאלן באגלייטן די מאן מיט די פרוי ארויף קיין ירושלים וואס דארט וועט זיין די השקאת מי סוטה, פארוואס? פארוואס האט מען געדארפט מיטשיקן די צוויי תלמידי חכמים? ווייל מען איז חושש אז די מאן זאל נישט וואוינען מיטן פרוי אויפן וועג צו ירושלים, ווייל מיר האבן דאך שוין געשמועסט אז טאמער די מאן וואוינט מיט די פרוי נאכדעם וואס זי איז א ספק סוטה ער טאר דאך נישט, טאמער ער טוט עס יא, וועט די מי סוטה גארנישט פועל'ן, פשט מען וועט אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אומזינסט, איז מען האט עס נישט געוואלט, און פארדעם האט מען געשיקט צוויי תלמידי חכמים זאלן זיי באגלייטן, בודק זיין טאקע אז גארנישט געשענט אונטערוועגנס, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט, בעלה נאמן עליה, מען דארף נישט שיקן די צוויי תלמידי חכמים, ווייל דער מאן איז נאמן, פשט, מען פארלאזט זיך אויפן מאן אז ער וועט נישט וואוינען מיט דאס פרוי, מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס די מחלוקת, זאגט די הייליגע גמרא, מען האמיר געזען אין די משנה, תנא קמא האט געזאגט אז מען שיקט מיט צוויי תלמידי חכמים, תרי ואיהו הא תלתא, פשט, צוויי תלמידי חכמים, צוזאמען מיט די מאן איז דריי, איז לימא מסייע ליה לרב, לכאורה פון אונזער משנה איז א ראיה צו רב, וועלכע רב? דאמר רב יהודה אמר רב, לא שנו אלא בעיר, פשט, די משנה זאגט אין קידושין די משנה רעדט דארט פון הלכות יחוד, איז יחוד איז ווען ס'דא א מאן מיט א פרוי צוזאמען, איז די משנה זאגט דארט אז ווען ס'דא צוויי מענער איז נישט דא קיין שאלה פון יחוד, פשט, צוויי מענער מיט א פרוי איז נישט קיין יחוד, איז אויף דעם זאגט רב, דאס איז נאר בעיר, דאס איז נאר אין א שטאט, אבל בדרך, ווען מ'גייט אונטערוועגנס, איז נישט גענוג צוויי מענער מיט א פרוי, נאר דארט דארף מען האבן עד דאיכא שלושה, דארט דארף זיין דריי מענער, פארוואס? ווייל שמא יצטרך אחד מהן לנקביו, ונמצא אחד מהן מתייחד עם הערווה, ווייל ווען מען גייט אונטערוועגנס איז דא א חשש, אז לאמיר זאגן ס'זאל זיין צוויי מענער מיט א פרוי, איינער פון די מענער דארפן ארויסגיין אין בית הכסא, ער וועט זיך אוועקרוקן פון די אנדערע, איז פשט ס'וועט איבערבלייבן אליין די מאן מיט די פרוי, איז א פראבלעם פון יחוד, איז פארדעם אונטערוועגנס דארף מען האבן דריי, איז לכאורה פון אונזער משנה איז אויך א ראיה צו רב, ווייל ביי אונזער משנה זעט מען טאקע, אז מען דארף האבן דריי די מאן מיט די צוויי תלמידי חכמים וואס בית דין שיקט מיט, זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, לא הכא הייני טעמא, כי היכי דליהוו עליה סהדי, פשט אין אמת'ן אריין קען זיין צוויי מענער איז גענוג אפילו ווען מען גייט אונטערוועגנס, דא די סיבה וואס מען האט געשיקט צוויי תלמידי חכמים, פשט די סיבה פארוואס ס'איז דא דא דריי איז נישט ווייל מען דארף האבן דריי, נאר די סיבה איז ווייל בית דין האט געוואלט אז טאמער די מאן טוט נישט צו די זאך טאמער די מאן וואוינט מיטן פרוי זאל זיין דא צוויי כשר'ע עדים וואס וועלן עס צוזעהן, און זיי וועלן קענען שפעטער עדות זאגן פארן בית דין אין ירושלים אז דער מאן האט עובר געווען און האט געוואוינט מיט זיין פרוי די מי סוטה וועט סיי ווי סיי נישט העלפן און טאקע מען וועט איר נישט משקה זיין מיט די מי סוטה. זאגט יעצט אבער די גמרא אז לכאורה פון אונזער משנה איז דא נאך א דיוק צו א מימרא פון רב אז וואס ס'איז געשטאנען אין אונזער משנה אז מען שיקט צוויי תלמידי חכמים איז די גמרא מדייק תלמידי חכמים אין כולי עלמא לא אז מ'איז מקפיד צו שיקן דייקא תלמידי חכמים פארוואס? לימא מסייע ליה לאידך דרב לכאורה פון דא איז א ראיה צו נאך א מימרא וואס רב האט געזאגט, וואס האט רב געזאגט, דאמר רב יהודה אמר רב, לא שנו אלא כשרין, אבל פרוצין, אפילו עשרה נמי לא, און מעשה היה והוציאוה עשרה במטה, פשט, רב האט געזאגט אן אנדערע מימרא, אז די דין אז ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון יחוד דארט וואו ס'איז דא צוויי מענער, איז נאר צוויי ערליכע מענער, פארוואס? ווייל צוויי ערליכע מענטשן, איינער שעמט זיך פונעם צווייטן, און ממילא איינער איז א שמירה פארן צווייטן. אבער פרוצים, געמיינע מענער, איז דארט, צוויי מענער מיט א פרוי, הייסט נאך אלץ יחיד. און די זעלבע זאך צען מענער מיט א פרוי, טאמער אלע זענען פרוצים, הייסט עס נאך אלץ יחיד, און ס'טאקע אזוי געווען אמאל א מעשה, אז צען פרוצים האבן געטראגן א פרוי אין א מיטה, כאילו זי איז טויט, מ'האט איר אזוי ארויסגעטראגן פון שטאט, און אינדרויסן פון שטאט האבן זיי געזינדיגט מיט איר. איז על כל פנים, פון אונזער משנה איז לכאורה א ראיה אז טאקע די צוויי וואס מען שיקט מיט מוזן זיין תלמידי חכמים פארוואס ווייל מען דארף זאלן זיין ערליך טאמער זענען נישט ערליך איז דא א פראבלעם פון יחוד זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה לא הכא היינו טעמא דידעי לאתרויי ביה פשט די סיבה פארוואס מען האט געשיקט תלמידי חכמים איז כדי טאקע די תלמידי חכמים זאלן קענען איבעררעדן דעם מאן טאמער ער וועט האבן א נסיון צו וואוינען מיט די פרוי זאלן זיי אים קענען זאגן אז ר' איד טאמער דו וואוינסט מיט איר וועט די מי סוטה נישט העלפן און דער מאן וועט זיי גלייבן ווייל זיי ווייסן וואס זיי רעדן זיי זענען תלמידי חכמים זיי קענען דאך לערנען טאמער מען וועט שיקן עם הארצים וועט דער מאן זיך אויסלאכן איז פאר דעם האט מען געשיקט דייקא תלמידי חכמים זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען די משנה רבי יהודה אומר בעלה נאמן עליה אז רבי יהודה האט געזאגט אז ניין מען דארף נישט שיקן קיין שלוחים ווייל מען געטרויט דעם מאן אז ער גייט נישט זינדיגן זאגט די גמרא יעצט תניא מען האט געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר בעלה נאמן פארוואס איז רבי יהודה אין די ברייתא זיך מסביר זאגט ער א קל וחומר מקל וחומר ומה נדה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה, סוטה שהיא בלאו לא כל שכן, פשט מה דאך א פרוי א נדה, וואס טאמער א מאן וואוינט מיט זיין פרוי וואס איז א נדה, איז דאך עובר כרת, פונדעסטוועגן איז נישט דא קיין פראבלעם פון יחוד ווען א מאן איז צוזאמען מיט זיין פרוי וואס איז א נדה אין איין צימער, איז כל שכן דא וואס טאמער דער מאן וואוינט מיט דער פרוי איז ער נישט עובר אויף קיין כריתות ס'איז סך הכל א לאו, איז אוודאי און אוודאי געטרויט מען דעם מאן אז ער גייט נישט זינדיגן, און ממילא דארף מען נישט מיטשיקן קיין שלוחים. ורבנן, וואס וועלן די חכמים ענטפערן אויף די טענה פון רבי יהודה? זאגט די גמרא, חכמים ענטפערן, היא הנותנת, נדה דכרת חמירא ליה, ומהימן, סוטה דלאו לא חמירא ליה ולא מהימן, פשט חכמים זאגן אין הכי נמי, נדה וואס דאס איז חייבי כריתות דארט געטרויט מען די מאן אז אפילו ער איז צוזאמען מיט זיין פרוי אבער זינדיגן גייט ער נישט ווייל חייבי כריתות וועט ער נישט עובר זיין, אבער אויף א לאו וואס איז אסאך שוואכער, דא געטרויט מען נישט די מאן, און ממילא זאגן טאקע די חכמים, מען דארף מיטשיקן תלמידי חכמים מען דארף מיטשיקן שלוחים כדי זיכער צו מאכן אז די מאן זינדיגט נישט, פרעגט יעצט די גמרא, ורבי יהודה מקל וחומר מייתי לה, והא רבי יהודה מקראי מייתי לה, פשט איז דען אזוי, די סיבה פארוואס רבי יהודה זאגט אז מען שיקט נישט קיין שלוחים איז ווייל ער האט א קל וחומר, אונז האמיר קלאר א ברייתא, וואס אין די ברייתא איז מבואר אז רבי יהודה לערנט עס ארויס פון א פסוק, וועלכע ברייתא? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אזוי, שטייט אין פסוק ביי די פרשת סוטה, והביא האיש את אשתו אל הכהן, איז דרש'נט די ברייתא מן התורה האיש מביא את אשתו, פשט פון די פסוק בעצם קען מען ארויס לערנען אז די מאן ברענגט אליין ארויף זיין פרוי צום בית המקדש ער נעמט נישט מיט זיך קיין באגלייטערס קיינער דארף אים נישט באגלייטן נישט קיין תלמידי חכמים נישט גארנישט די מאן מיט די פרוי אליין אבל אבער אמרו חכמים מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבוא עליה בדרך פשט חזל האבן שפעטער מחמיר געווען און געזאגט אז דער מאן זאל יא מיטנעמען מיט זיך צוויי תלמידי חכמים, אבער בעצם מן התורה קען ער גיין אליין. אזוי זאגט די תנא קמא. ר' יוסי אומר ר' יוסי קריגט זיך, און ר' יוסי זאגט בעלה נאמן עליה. ר' יוסי האלט אז אפילו מדרבנן האט מען אויך נישט מוסיף געווען דא קיין חומרות, פשט די מאן גייט אליין ארויף מיט זיין פרוי, און ר' יוסי מאכט דא די זעלבע קל וחומר וואס פריערט האט מען געזען ר' יהודה האט געמאכט, זאגט ר' יוסי מקל וחומר, מה נידה שהיא בכרת, בעלה נאמן עליה, סוטה שהיא בלאו לא כל שכן, מה דאך א נידה איז א מאן נאמן צו זיין מיט איר צוזאמען, איז כל שכן די פרוי. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' יוסי, דער קל וחומר איז נישט קיין גוטער קל וחומר, לא, ווייל אם אמרת בנידה שכן יש לה היתר, תאמר בסוטה שאין לה היתר. פשט, דער נידה, סוף כל סוף, ווען זי וועט ווערן אויס נידה, וועט דער מאן קענען וואוינען מיט איר. מה שאין כן די סוטה, קען גאר זיין אז די מאן וועט קיינמאל מער נישט קענען וואוינען מיט איר טאמער זי וועט נישט טרינקען די מי סוטה, אדער טאמער זי וועט שטארבן צום סוף, און ממילא לייגן זיי נאך צו, ואומר מים גנובים ימתקו, ס'איז נאך דא א פסוק אין משלי אז גע'גנב'עטע וואסער איז זעהר זיס, פשט, א איסור האט א געוויסע זיסקייט אין זיך, די יצר הרע פארלייגט זיך אויף דעם, און ממילא דא אויך, די מאן איז חושש קען זיין די פרוי וועט קיינמאל נישט זיין מותר פאר אים, איז דא דא א גרויסע חשש אז די מאן וועט וואוינען מיט זיין פרוי, און דערפאר האלט די תנא קמא אז מדרבנן, חזל האבן מוסיף געווען דא א חומרא אויפן פסוק, אז אפילו טאקע מן התורה דארף מען נישט מיטשיקן קיין שליחים, אבער מדרבנן שיקט מען מיט צוויי תלמידי חכמים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט מן התורה האיש מביא את אשתו אל הכהן, שנאמר והביא האיש את אשתו, אז מען לערנט ארויס פון פסוק אז די מאן מיט די פרוי גייען אליין מען שיקט נישט מיט קיין שליחים, באלד וועט מען זען וואס די חילוק צווישן תנא קמא און רבי יהודה, אבער על כל פנים זעהן מיר דא קלאר אין די ברייתא, אז פון ווי לערנט רבי יהודה ארויס אז די מאן גייט אליין מיט זיין פרוי נישט פון א קל וחומר, נאר קלאר פונעם פסוק, ענטפערט די גמרא, אמר להו קל וחומר ברישא, ופרכוהו, והדר אמר להו קרא, פשט אין אמת אריין, האט רבי יהודה קודם געמאכט א קל וחומר, נאר חכמים האבן אפגעפרעגט די קל וחומר, ווי מען האט געזעהן אין די ברייתא, חכמים האבן געזאגט אז די קל וחומר פון נידה איז נישט קיין גוטע קל וחומר, ווייל די נידה סוף כל סוף ווערט מותר פארן מאן, מה שאין כן, די פרוי קען זיין זי וועט קיינמאל נישט מותר ווערן מים גנובים ימתקו, און פאר דעם האט רבי יהודה געברענגט א פסוק אלס מקור צו זיין שיטה, פרעגט אונז די גמרא, רבי יהודה היינו תנא קמא, לכאורה סיי די תנא קמא און סיי רבי יהודה ביידע האבן גענוצט דעם זעלבן פסוק, ווי איז דא א נפקא מינה, ענטפערט די גמרא איכא בינייהו אבל אמרו, טאקע די די עיקר נקודה איז דאס וואס שטייט ווייטער, פשט לויט די תנא קמא, תנא קמא איז אויך מסכים צו די לימוד פון רבי יהודה, אבער תנא קמא האלט אז אפילו נאכדעם וואס איז דא א לימוד, האבן חזל מחמיר געווען, און געהייסן אז ס'זאל מיטגיין שלוחים, מה שאין כן רבי יהודה האלט אז די לימוד איז א גאנצע לימוד, חזל האבן נישט מחמיר געווען נאכן לימוד, נאר פונעם לימוד לערנט מען ארויס אז די מאן גייט אליין מיט די פרוי, און אויב אזוי איז טאקע די מאן גייט אליין מיט די פרוי ער דארף נישט מיטנעמען מיט זיך שלוחים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים, די מאן האט גענומען די פרוי צום בית דין הגדול אין ירושלים, בית דין הגדול דאס איז די סנהדרין וואס זענען געזעצן אין לשכת הגזית, און ווען די פרוי איז דארט אנגעקומען, ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עדי נפשות, מען האט איר געסטראשעט אזוי ווי מען סטראשעט עדים וואס קומען עדות זאגן דיני נפשות פשט ווען עס קומען צוויי עדים אין בית דין עדות זאגן אויף עפעס א צווייטע איד אז יענער איז חייב מיתה איז נעמט מען נישט אן די עדים אזוי גלאטיג נאר מען סטראשעט זיי, מען ווארנט זיי אן זאלט עטס וויסן די הארבקייט פון זאגן ליגנט ווייל מען וויל דאך נישט הרג'ענען א אומשולדיגע איד, איז די זעלבע זאך דא די פרוי מען האט געוואלט אז טאמער זי האט טאקע געזינדיגט אז זי זאל מודה זיין כדי מען זאל נישט דארפן צוקומען צו די השקאת מי סוטה, איז וואס האט מען געזאגט פאר די פרוי? ואומר לה אדער אנדערע זענען גורס ואומרים לה, מען האט איר געזאגט, בתי, הרבה יין עושה, פשט, וויין קען גורם זיין אז א מענטש זאל זינדיגן, קען זיין האסט געטרינקען אסאך וויין, אפשר די וויין שולדיג, הרבה שחוק עושה, ליצנות קען דאס אויך צוברענגען, הרבה ילדות עושה, יונגע מענטשן זינדיגן קען זיין ס'האט דיך אריינגעכאפט עפעס אזא קינדערישקייט, הרבה שכנים הרעים עושים, מאכט זיך אמאל א שלעכטע שכן קען ברענגען א מענטש זאל זינדיגן, עשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה, טו פארן באשעפער'ס וועגן, וואס דער אייבערשטער'ס נאמען ווערט דאך געשריבן בקדושה, שלא ימחה על המים, מען זאל נישט דארפן סתם אויסמעקן דעם אייבערשטער'ס נאמען מיט די מי סוטה, ואומר לפניה דברים שאינה כדאי לשומען, לא היא ולא כל משפחת בית אביה, און ווי מען וועט זען אין די גמרא מ'האט איר געזאגט געוויסע זאכן וואס בעצם זי איז נישט ראוי דאס צו הערן, און נישט איר משפחה איז ראוי דאס צו הערן, אבער פון דעסט וועגן מען זאגט עס איר אלץ כדי נישט אויסצומעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אומזינסט, וואס האט מען איר געזאגט? איז ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא, מען זאגט פאר די פרוי אז אפילו יהודה, אפילו ראובן, זיי האבן אויך מודה געווען ווען זיי האבן געטון א עבירה, איז דו זיי אויך מודה. יעצט בעצם, זי איז נישט ראוי צו הערן אזעלכע ווערטער, ווייל פון וועם רעדט מען דא? מען רעדט פון א פרוצה, פון א שיקצע, וואס בפשטות איר משפחה איז אויך אזוי, איז וואס רעדט מען צו איר וועגן ראובן, וועגן יהודה? אבער פון דעסט וועגן, מען האט גערעדט צו איר די אלע ווערטער כדי זי זאל מודה זיין, כדי מען זאל נישט דארפן אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען אומזינסט. שוין, זאגט די משנה, אם אמרה טמאה אני, טאמער די פרוי איז טאקע מודה אז זי האט געזינדיגט, דעמאלטס שוברת כתובתה, שרייבט זי א שובר וועגן איר כתובה, פשט, זי וועט קריגן א גט אבער כתובה קריגט זי נישט, ממילא דארף זי שרייבן א שובר, זי שרייבט א שטר וואס זי געבט איבער דער שטר פאר'ן מאן, אז כתובה דארף ער נישט באצאלן, ויוצאת, און זי גייט אוועק, אבער ואם אמרה טהורה אני, טאמער זי האלט זיך ביי אירס, זי זאגט אז זי האט נישט געזינדיגט, דעמאלטס מעלין אותה לשער המזרח שעל פתח שער נקנור, נעמט מען דאס פרוי צו די שער מזרח פונעם הר הבית, דאס איז אונטן ביים הר הבית, און מען טראגט איר ארויף צוריק צום שער נקנור, ווייל בעצם זי איז שוין געווען לעבן דעם שער נקנור, זי איז אין לשכת הגזית דארט ביי די סנהדרין, איז זי מ'וועט זעהן די גמרא טאקע, מען האט געוואלט איר מטריח זיין כדי נאך א זאך נאך א מיטל אז טאמער זי זאגט ליגנט זאל זי מודה זיין, איז האט מען איר אראפגעטראגן צו די שער מזרח פון הר הבית, און צוריק ארויפגעטראגן צום שער נקנור, ששם משקין את הסוטות, וואס דארט ביים שער נקנור טרינקט מען אן די סוטות, און ווי רשי זאגט, די שער נקנור אליין, איז נישט נתקדש געווארן בקדושת עזרה, איז דארט פלעג זי שטיין, ומטהרין את היולדות די זעלבע זאך א יולדת וואס ברענגט קרבנות שטייט אויך ביים שער נקנור, ומטהרין את המצורעין די זעלבע זאך א מצורע וואס דארף האבן די מתן בהונות מ'דארף דאך לייגן די בלוט פונעם אשם אויף זיין אויער אויף זיין הענט אויף זיין פיס שטייט ער אויך דארט ביי די שער נקנור, על כל פנים דארט האט מען אוועק געשטעלט די פרוי, וכהן אוחז בבגדיה, און א כהן כאפט אן אירע בגדים און שלעפט עס אראפ, אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו, פשט אמאל האט זיך די בגדים צוריסן, אמאל האט זיך עס שטארק צוריסן נפרמו איז ממש צופליקט, עד שהוא מגלה את לבה, אזוי האט ער געשלעפט דעם בגד ביז איר הארץ איז אויפגעדעקט געווארן, וסותר את שערה, און די זעלבע זאך מען האט איר אויפגעדעקט די האר, און טאמער זיי די האר איז געווען געצעפט האט מען געעפנט די צעפ פון די האר ווייל מ'האט איר געוואלט מנבל זיין ס'איז אויך א חלק פון די זאכן וואס מ'האט געטון מיט די פרוי ס'איז א קלארע פסוק ופרע את ראש האשה אז מ'האט איר געדארפט פארמיאוסן און עפענען איר האר על כל פנים זאגט די משנה ווייטער רבי יודא אומר אם היה לבה נאה אז טאמער איר הארץ איז געווען שיין לא היה מגלהו האט מען דאס נישט געעפנט פשט מ'האט נישט געטון די סדר מיט די בגדים ואם היה שערה נאה טאמער זי האט געהאט שיינע האר, לא היה סותר האט מען אויך נישט אויפגעדעקט און געעפנט די האר, פארוואס ווייל מען האט נישט געוואלט אז אנדערע זאלן נכשל ווערן ווען מען קוקט אויף איר, און זאגט די משנה ווייטער, היתה מתכסה בלבנים מכסה בשחורים, טאמער זי האט געהאט ווייסע בגדים איז קודם פאר די גאנצע סדר פאר מען האט איר אראפגעפליקט די בגדים קודם האט מען איר אנגעטון שווארצע בגדים, און היו עליה כלי זהב טאמער זי האט געהאט תכשיטים אויף זיך וקטליות, קטליות דאס איז אזא סארט זאך וואס מען לייגט ארום די האלז, אזא גאלדענע זאך וואס האלט די בגדים ארויפגעצויגן, איז טאמער זי האט דאס געהאט אדער נזמים, אדער א נאז רינג אדער טבעות רינגלעך, מעבירים ממנה כדי לנבלה, מען האט אלעס אראפגענומען פון איר כדי צו פארמיאוסן, ואחר כך מביא חבל מצרי, און דערנאך האט מען גענומען אזא שטריק, מצרי מיינט נישט פון מצרים, נאר דאס איז אזא שטריק וואס וואקסט אויף א דקל בוים, וקושרו למעלה מדדיה, מען האט עס צוגעבינדן אזוי דארט אויף איר גוף, כדי די בגדים זאלן נישט אינגאנצן אראפפאלן ווייל מען האט דאך געריסן די בגדים זאל זי ווערן אויפגעדעקט די הארץ, מען האט נישט געוואלט זאלן אינגאנצן אראפפאלן האט מען צוגעבינדן דארט א שטריק, וכל הרוצה לראות בא לראות, און ווער ס'האט געוואלט צוקוקן די מעשה דארט, די השקאת סוטה האט געקענט קומען צוקוקן, חוץ מעבדיה ושפחותיה, חוץ פון אירע עבדים און אירע שפחות, זיי האט מען נישט צוגעלאזט דארט, פארוואס? מפני שליבה גס בהן, ווייל זי האלט זיך גרויס מיט זיי, פשט, מאכט זיך אמאל אז א מענטש זעט זיינע היימישע מענטשן ארום זיך, איז קריגט ער אזא כח, און מען האט דאך געוואלט די פרוי זאל זיך ברעכן, זאל זיך מודה זיין, האט מען נישט געוואלט איר עבדים און שפחות זאלן זיין דארט כדי זי זאל טאקע מודה זיין טאמער זי האט געזינדיגט, און טאמער זיי זענען דארט וועט זי נישט מודה זיין, וכל הנשים מותרות לראותה, און אלע פרויען האבן געמעגט דארט זיין צוקוקן, די גמרא וועט זיך שטעלן, מען האט דאך יעצט געזאגט, וכל הרוצה לראות בא לראות, וואס איז די משנה דא מוסיף אז וכל הנשים מותרות לראותה, מיר'ן זעהן אין די גמרא, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין יחזקאל, ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזמתכנה, אז די פרויען וועלן צוקוקן און זיי וועלן נישט טון אזוי ווי די פרוי האט געטון, זיי וועלן זיך אפלערנען א מוסר אז מען פירט זיך נישט אזוי, דאס איז וואס געשענט אז מען פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזעהן אין די משנה אז מען טראגט די פרוי ארויף צו די סנהדרין צו די בית דין הגדול אין ירושלים, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייסט מען דאס? און ווי רש"י איז מוסיף בעצם געווען דריי בתי דינים ביים בית המקדש אויפן הר הבית צוויי פון זיי געווען בית דין'ס פון דרײַ און צוואַנציק און נאר איינס איז געווען די בית דין הגדול, איז מהיכא תיתי מ'האט איר געטראגן צום בית דין הגדול, ענטפערט די גמרא אמר רבי חייא בר גמדא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, אתיא תורה תורה מ'לערנט א גזירה שווה תורה תורה פון א זקן ממרא, זקן ממרא איז טייטש א דיין וואס פסק'נט אנדערש ווי די בעזן הגדול, איז כתיב הכא שטייט ביי די סוטה ועשה לה הכהן את כל התורה שטייט די ווארט תורה, און כתיב התם שטייט ביים זקן ממרא על פי התורה אשר יורוך, איז מה להלן בשבעים ואחד אף כאן בשבעים ואחד, אזוי ווי ביי די זקן ממרא וואס מיינט א זקן ממרא איינער וואס האט עובר געווען און געפסק'נט אנדערש ווי די בעזן הגדול, די זעלבע זאך די תורה וואס שטייט ביים סוטה רעדט מען אויך פונעם בית דין הגדול, פשט מ'האט געדארפט פירן די פרוי צום בית דין הגדול אין ירושלים צו די סנהדרין זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה ומאיימין עליה מ'האט איר געסטראשעט פונקט ווי מ'האט געסטראשעט אויף די עדים וואס קומען עדות זאגן אויף דיני נפשות פרעגט די גמרא ורמינהו א סתירה פון אונזער משנה אויף א ברייתא שטייט אין די ברייתא כדרך שמאיימין עליה שלא תשתה כך מאיימין עליה שתשתה אזוי ווי מ'האט איר געסטראשעט נישט צו טרינקען די זעלבע זאך האט מען איר געשטופט יא צו טרינקען וואס טייטש איז די ברייתא מסביר, אומרים לה, מען זאגט פאר די פרוי בתי, אם ברור לך הדבר שטהורה את, טאמער דו ביסט קלאר ביי זיך אז דו האסט נישט געזינדיגט, עמדי על בורייך, שטיי אויף דיין אויף דיין ריינקייט, פשט, האלט דיך ביי דיינס ושתי, טרינק די וואסער, האב נישט מורא, פארוואס, לפי שאין מים המרים דומין, אלא לסם יבש שמונח על בשר חי, ווייל די וואסער די מי סוטה איז אזוי ווי א סם אזוי ווי א רפואה וואס מען לייגט אויף א רויע שטיקל פלייש אם יש שם מכה מחלחל ויורד טאמער ס'איז דא א קלאפ דארט א מכה אויפן פלייש דעמאלטס היילט די סם אויס די פלייש אבער אין שם מכה טאמער ס'איז נישטא קיין קלאפ דארט אינו מועיל כלום איז ווען מ'לייגט ארויף א רפואה אויף א געזונט שטיקל פלייש געשענט גארנישט, די זעלבע זאך די מי סוטה, טאמער דו האסט געזינדיגט איז טאקע זייער הארב עסט האבן א מיתה משונה, אבער טאמער נישט, עט דיך עס אינגאנצן נישט שאטן, אבער על כל פנים זעהט מען דא אין די ברייתא אז חוץ פון די אלע סטראשונגען וואס מ'האט געסטראשעט זאל נישט טרינקען, האט מען איר אויך געשטופט זאל יא טרינקען, טאמער זי איז ריין, איז פארוואס ביי אונזער משנה איז נישט געשטאנען די נקודה? ענטפערט די גמרא לא קשיא, כאן קודם שנמחקה מגילה, כאן לאחר שנמחקה מגילה, פשט אונזער משנה רעדט פאר מ'האט אויסגעמעקט די מגילת סוטה, פאר מ'האט אויסגעמעקט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, דעמאלס סטראשעט מען נאר שלעכטע זאכן ווייל מ'וויל נישט צוקומען צו אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אבער נאכדעם וואס מ'האט געמעקט דעם אייבערשטנ'ס נאמען נאכדעם וואס ס'איז שוין גרייט די מי סוטה, דעמאלס אוודאי אזוי ווי שטייט אין די ברייתא, זאגט מען פאר די פרוי אז טאמער ביסט ריין, האלט דיך ביי דיינס, טרינק עס, ס'עט דיך גארנישט געשען. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, ואומר לפניה וכו', אז מען זאגט פאר די פרוי זאכן וואס בעצם זי איז נישט ראוי צו הערן, און אזוי ווי אונז האבן געשמועסט אין די משנה, מען זאגט איר וועגן ראובן וועגן יהודה, אז זיי האבן מודה געווען אויף זייער חטאים, איז דו זיי אויך מודה אויף דיינע חטאים. איז ברענגט די גמרא א ברייתא וואס איז מרחיב אויף דעם ענין, תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, אומר לפניה דברים של אגדה, מ'זאגט פאר די פרוי דברי אגדה ומעשים שאירעו בכתובים הראשונים און די מעשות וואס ווערט דערציילט אין די פסוקים די זעלבע זאך די דרשות וואס מ'לערנט ארויס פון זיי כגון ווי למשל מ'זאגט איר די פסוק וואס שטייט אין איוב אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם דאס גייט ארויף אויף ראובן און יהודה ווי מ'וועט שוין זען אז זיי האבן זיך מודה געווען זיי האבן נישט באהאלטן זייער זינד פון זייער עלטערן פשט זיי האבן מודה געווען יהודה הודה ולא בוש מה היה סופו נחל חיי עולם הבא, יהודה האט זיך מודה געווען, ער האט זיך נישט געשעמט וואס האט ער זוכה געווען צו חיי עולם הבא, זעלבע זאך ראובן הודה ולא בוש, מה היה סופו, נחל חיי עולם הבא, און זעלבע זאך ומה שכרן, וואס איז די שכר פון ראובן און יהודה אויף דעם וואס זיי האבן מודה געווען, די גמרא האקט גראד אריין וואס טייטש מה שכרן, כדקא אמרינן האסט דאך יעצט געזאגט זיי האבן זוכה געווען צו חיי עולם הבא, איז אויף דעם זאגט די גמרא ניין אלא מה שכרן בעולם הזה, וואס האבן זיי זוכה געווען אויף די וועלט, זיי האבן זוכה געווען צו דאס וואס שטייט ווייטער אין פסוק אין איוב, להם לבדם נתנה הארץ, ולא עבר זר בתוכם, זיי האבן ביידע זוכה געווען אויף די וועלט צו א געוויסע חלק אין ארץ ישראל וואס די אנדערע שבטים האבן נישט געקריגן פשט יהודה האט זוכה געווען צו מלכות בית דוד און ראובן האט זוכה געווען צו ירש'ען ארץ ישראל פאר אלע אנדערע שבטים און ווי רש"י לייגט צו ולא עבר זר בתוכם פשט ביי די ברכות פון משה רבינו האט משה רבינו קודם געבענטשט ראובן און נאכדעם יהודה און קיינער פון די שבטים האבן זיך נישט אריינגעהאקט אינצווישן זיי האבן זוכה געווען צו די ערשטע צוויי ברכות דאס האבן זיי זוכה געווען אויף די וועלט. איז דאס אלס זאכן וואס מ'זאגט פאר די פרוי כדי זאל מודה זיין. זאגט די גמרא יעצט, בשלמא ביהודה אשכחן דאודי, גאנץ גוט אז יהודה האט מודה געווען, זעט מען שטייט אין פסוק דכתיב ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, די פסוק זאגט קלאר אז יהודה האט געזען אז תמר איז נתעבר געווארן פון אים, און ער האט זיך מודה געווען, א קלארע פסוק. אלא ראובן מנלן דאודי, ווי ווייסט מען אז ראובן האט אויך מודה געווען? יעצט וואס איז געווען די מעשה מיט ראובן איז בעצם, אין פסוק שטייט אויף ראובן וילך ראובן, וישכב את בלהה פלגש אביו וישמע ישראל, אזוי שטייט אין פסוק, אבער אין מסכת שבת שטייט אז כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, אז אוודאי ראובן האט נישט געוואוינט מיט בלהה, נאר האט אוועקגערוקט יעקב אבינו'ס בעט פון בלהה'ס געצעלט צו זיין מאמע'ס געצעלט, אבער ווי די ראשונים לייגן צו אז פאר די פרוי פאר די סוטה האט מען דאס נישט פארציילט, פאר די פרוי האט מען געזאגט פשטות כאילו ס'שטייט אזוי ווי שטייט אין די פסוק, אז ראובן האט געזינדיגט און ער האט מודה געווען פארוואס אלץ כדי זי זאל מודה זיין, על כל פנים פרעגט די גמרא אבער ווי זעהט מען אז ראובן האט מודה געווען, ענטפערט די גמרא, דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק ביי די ברכות משה רבינו האט געווינטשן די שבטים שטייט דארט יחי ראובן ואל ימות, וזאת ליהודה, פשט, צוויי קשיות, קודם כל, פארוואס איז משה רבינו געגאנגען פון ראובן צו יהודה? שמעון האט טאקע נישט געקריגן קיין ברכה, אבער ס'האט געדארפט זיין ראובן, לוי, און ערשט נאכדעם יהודה, לוי קומט פאר יהודה. חוץ פון דעם, וואס איז דאס וזאת ליהודה? מ'זעט נישט אזא לשון וזאת ביי קיינעם פון די אנדערע שבטים. און וואס פשט פון דעם? נאר וואס דען, כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון, פשט, די אלע יארן וואס כלל ישראל זענען געווען אין מדבר, איז זיי האבן געהאט מיט זיך אלע עצמות פון אלע שבטים, זיי האבן מיטגענומען אלע שבטים פון מצרים צו ארץ ישראל צו באגראבן אין ארץ ישראל, איז אלע שבטים די גופים זייער זענען געווען גאנץ, יהודה'ס ביינער אבער האבן זיך געוואלגערט אין דעם ארון, פארוואס? און ווי רש"י רעדט אויס, ווייל יהודה האט מקבל געווען אויף זיך א חרם, ווען ער האט צוגעזאגט פאר יעקב אבינו אז ער וועט צוריק ברענגען בנימין פון מצרים, האט ער געזאגט אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים, פשט ער האט מקבל געווען אויף זיך א חרם סיי בעולם הזה און סיי בעולם הבא טאמער ער וועט נישט צוריק ברענגען בנימין יעצט צום סוף טאקע האט ער צוריק געברענגט בנימין אבער ווי רש"י פירט אויס נידוי של חכם אפילו על תנאי הוא בא פשט אפילו די תנאי איז נתקיים געווארן ער האט צום סוף צוריק געברענגט בנימין אבער די חרם האט חל געווען און מילא זיין גוף האט נישט געהאט קיין מנוחה די ביינער האבן זיך געוואלגערט אינעם ארון עד שעמד משה וביקש עליו רחמים ביז משה רבינו האט געדאווענט, אמר לפניו האט ער געזאגט פארן רבונו של עולם, רבונו של עולם, מי גרם לראובן שהודה, ווער האט גורם געווען אז ראובן זאל מודה זיין, יהודה, יהודה, ברגע וואס ער האט מודה געווען, האט ראובן אויך מודה געווען, ווי רש"י זאגט, אז ס'איז א מסורה וואס אונז האמיר און עס איז א מדרש תנחומא, אז נאכדעם וואס יהודה האט מודה געווען, האט ראובן אויך מודה געווען, און ממילא האט משה רבינו געזאגט, וזאת ליהודה, איז וויאזוי קען אזא זאך געשעהן צו יהודה אז זיין ביינער זאלן זיך וואלגערן, אז בזכותו האט אפילו ראובן מודה געווען, ווי קען זיין אזא זאך געשעהן צו אים, מיד, און גראד נאכדעם האט משה רבינו געדאווענט, שמע השם קול יהודה, פשט, זיי מקבל די קול פון יהודה, די הודאה פון יהודה, בזכות יהודה האט ראובן מודה געווען, זיי מקבל די זכות, און בזכות דעם זאלן זיין ביינער רוען. איז טאקע גראד נאכדעם על איבריה לשפא, די אברים פון יהודה האבן זיך געשטעלט אלע אויפן פלאץ, די גוף האט איינגערוהט, אבער ולא הוה קא מעיילין ליה למתיבתא דרקיעא, מען האט נאך אלץ נישט אריינגעלאזט יהודה אינעם מתיבתא דרקיעא אין די ישיבה של מעלה, אלס די חרם, האט משה רבינו ווייטער געדאווענט, ואל עמו תביאנו, מען זאל אים אריינלאזן אין ישיבה של מעלה, איז טאקע מען האט אים אריינגעלאזט, אבער ולא הוה קא ידע משקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן, יהודה האט זיך נאך אלץ נישט געטראפן דארט די שפראך צו האבן א משא ומתן מיט די חכמים אין ישיבה של מעלה, האט משה רבינו ווייטער געדאווענט ידיו רב לו, פשט ער זאל האבן א כח זיך צו טענה'ן דארט מיט די חכמים צו לערנען צוזאמען מיט יעדעם אין די ישיבה של מעלה, איז טאקע ער האט עס געקענט, יהודה האט אנגעהויבן דארט מיט די משא ומתן, אבער לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא, אויספירן א וויכוח אז מען זאל פסק'נען ווי אים, האט ער נאך אלץ נישט געקענט, האט משה רבינו געדאווענט ועזר מצריו תהיה אז ער זאל דאס אויך זוכה זיין, על כל פנים זעט מען אז סיי ראובן און סיי יהודה האבן מודה געווען, פרעגט יעצט אבער די גמרא, בשלמא יהודה דאודי, כי היכי דלא תשרף תמר, גאנץ גוט אז יהודה האט מודה געווען ברבים אז ער האט געזינדיגט, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט ראטעווען תמר. אלא ראובן, למה ליה דאודי? וואס עפעס האט ראובן מודה געווען ברבים? והאמר רב ששת, חציף עלי מאן דמפרט חטאיה, א מענטש וואס רעדט פון זיינע עוונות ברבים איז א מחוצף, ווייל כאילו ער האלט זיך גרויס מיט זיינע חטאים, כאילו ער האט נישט קיין חרטה. און וואס האט אויסגעפעלט אז ראובן זאל מודה זיין ברבים? ענטפערט די גמרא, כי היכי דלא ליחשדו אחי, כדי מען זאל נישט חושד זיין זיין ברודערס אז זיין ברודערס זענען די וואס האבן גערוקט די בעט, האט ער מודה געווען ברבים. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, אם אמרה טמאה אני וכו', אז טאמער די פרוי איז מודה אז זי האט געזינדיגט, איז שרייבט זי א שובר פארן מאן, וואס אין די שובר שטייט אז ער דארף איר נישט באצאלן די כתובה, און זי גייט ארויס. זאגט די גמרא, שמעת מינה, כותבין שובר, לכאורה פון אונזער משנה איז א ראיה אז מען שרייבט א שובר, פשט אזוי, אין בבא בתרא איז דא א מחלוקת צו מען שרייבט א שובר צו נישט, וואס די מחלוקת איז בעצם אזוי, ווען ס'איז דא א מלווה מיט א לווה, די מלווה פארבארגט געלט פארן לווה, און די לווה שרייבט א שטר צו די מלווה אז ער איז אים שולדיג געלט, יעצט ווען די לווה באצאלט צוריק די געלט, דארף די מלווה צוריקגעבן די שטר פארן לווה און די לווה צורייסט עס. איצט וואס איז טאמער די מלווה האט פארלוירן דעם שטר? איז דא א מחלוקת אין בבא בתרא, איין מאן דאמר האלט אז האסט פארלוירן די שטר, קען די לווה זאגן פארן מלווה איך גיי דיר נישט צאלן די חוב, איי זאל די מלווה קענען זאגן פארן לווה צאל מיך יא צוריק די חוב, און איך וועל דיר שרייבן א פאפיר אז דו האסט געצאלט, ווייל אזוי ארום לאמיר זאגן מארגן איך וועל טרעפן די שטר און איך וועל קומען נאכאמאל מאנען די חוב, וועסטו מיר קענען ווייזן א פאפיר אז האסט געצאלט, וועסטו נישט דארפן צאלן נאכאמאל, איז אויף דעם קען די לווה זאגן ניין. איך האלט נישט ביים האלטן יעצט א שובר די נעקסטע הונדערט יאר, איך ווייס דאך נישט וואס עס וועט געשען מיט די שובר, עס איז נישט מיין אחריות, דו האסט פארלוירן דעם צעטל, העסט עס טרעפן, דעמאלטס וועל איך דיר צאלן. אזוי האלט איין מאן דאמר. א צווייטער מאן דאמר האלט ניין, אז טאמער דער מלווה האט פארלוירן דעם שטר, קען ער שרייבן א שובר און ער קען זאגן פארן לווה האלט דיך מיטן שובר, געב מיר צוריק מיין געלט. איז על כל פנים, ביי אונז אין משנה שטייט, אז די פרוי שרייבט א שובר פארן מאן, אז ער זאל נישט דארפן צאלן כתובה. איצט פארוואס שרייבט ער א שובר? פארוואס נעמט נישט די פרוי איר כתובה? און געט עס צוריק פארן מאן, דער מאן צורייסט עס, און דא האט זיך עס געענדיגט. נאר וואס דען? איז לכאורה א ראיה אז מען קען צווינגען צו שרייבן א שובר, פשט די פרוי קען צווינגען דעם מאן, נעם די שובר, און טאמער איך וועל מאנען כתובה מארגן, העסטו האבן די שובר, א ראיה דו דארפסט נישט באצאלן. אמר אביי, זאגט אביי ניין ס'נישט קיין ראיה, תני, מקרעת, פשט מען קען גורס זיין די משנה מקרעת נישט אז די פרוי שרייבט א שובר פארן מאן, נאר זי געבט טאקע די כתובה צוריק פארן מאן, די מאן צערייסט די כתובה, אזוי וועט די פרוי נישט קענען מאנען כתובה א טאג שפעטער. אמר ליה רבא, פרעגט אבער רבא, והא שוברת קתני? אין די משנה שטייט שוברת, ס'איז יא לשון פון א שובר. אלא אמר רבא, נאר וואס דען, ענטפערט רבא אן אנדערע תירוץ, במקום שאין כותבין כתובה עסקינן, די משנה רעדט זיך אין א פלאץ וואס מען שרייבט נישט קיין כתובה, און ממילא אין אזעלכע סארט פלעצער וואס מען האט נישט געשריבן קיין כתובה, איז דארט נישטא קיין ברירה נאר שרייבן א שובר, און יעדער איז מודה אז דארט וואו עס איז נישטא קיין צווייטע ברירה, איז אוודאי קען מען צווינגען צו שרייבן א שובר און אנצונעמען א שובר, איז פארדעם צווינגט מען טאקע די מאן צו נעמען די פרוי'ס שובר, ווייל ס'איז נישטא דא קיין צווייטע ברירה און נישטא דא קיין כתובה וואס די מאן קען צורייסן. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען די משנה, ואם אמרה טהורה אני, מעלין אותה לשער מזרח, אז טאמער די פרוי זאגט טהורה אני, נעמט מען איר צום שער מזרח און ווי מ'האט געשמועסט אין די משנה, דאס איז די שער מזרח פונעם הר הבית, פרעגט די גמרא, מעלין אותה? התם קיימא, איך פארשטיי נישט, זי איז דאך אין לשכת הגזית, וואס דארף מען איר ארויסשלעפן אונטן צום שער מזרח פונעם הר הבית? ענטפערט די גמרא, דמסקינן ליה ומחתינן לה, כדי לייגעה, מען וויל איר טאקע אויסמוטשען, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון בן אלעזר אומר, בית דין מסיעין את העדים ממקום למקום, כדי שתיטרף דעתן עליהן ויחזרו בהן, פשט, רבי שמעון בן אלעזר רעדט נישט פון א פרוי א סוטה, ער רעדט פון עדים וואס קומען עדות זאגן אויף דיני נפשות, אז בית דין טראגט זיי פון איין צימער צו א צווייטע צימער, פון איין ווינקל צו א צווייטע ווינקל, פארוואס טאקע אז טאמער זיי זאגן ליגנט זאלן זיי זיך ברעכן, איז די זעלבע זאך די פרוי מען וויל דאך זאל מודה זיין, איז מען איר מטריח מען טראגט איר אראפ שפעטער צוריק ארויף, כדי זאל מודה זיין טאמער זי האט טאקע געזינדיגט.